לזכות אסתר בת שיינא שתחיה ליום ההולדת שלה ראש חודש סיוון. ב' חלקים משיחת ראש חודש סיוון תשמ"ח
דאס האט מען דאך דעם דרוש הידוע ומפורסם פון דעם אלטן רעבן וואס שטעלט זיך אויף דעם פסוק און ס'הייבט זיך אן. בחדש הזה, לצאת בחדש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, מען שטעלט זיך אויף דערויף און איז מדייק וואס אין פסוק שטייט נישט אז ס'איז געווען ראש חודש, נאר ראש חודש ווערט דא אנגערופן בשם ביום הזה, און מען לערנט דאס אפ דערפון וואס שטייט ביי ראש חודש החודש הזה לכם אז דאס מיינט מען דעם טאג פון ראש חודש סיוון, דארף מען דאך אבער האבן א ביאור פארוואס שטייט עס נישט בפירוש און מען דארף ערשט דאס אפלערנען, און דערפאר איז ער מבאר אז דאס איז דער ענין פון ראש חודש בכלל איז דער ענין פון ביום הזה ובמיוחד. ראש חודש סיוון וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט קבלת התורה, ווערט דערנאך מבאר אז בצאת בני ישראל מארץ מצרים האט זיך דעמאלט אנגעהויבן דער ענין פון ספירת העומר, כדי אדורך דערויף זאלן זיך צוגרייטן צו קבלת התורה, ווי מ'זאגט אויך אין די תפילות פארבונדן. מיט ספירת העומר, אז דאס איז לטהרנו כדי מען זאל זיין דערנאך אינגאנצן פון חסד שבחסד ביז מלכות שבמלכות אין תכלית השלימות, במילא קען דערנאך אויכעט זיין די קבלת התורה אויכעט אין תכלית השלימות, איז משבאו להר סיני וואס דעמאלט איז דאך שוין געווען דריי טעג אין דעם שבוע השביעי, אין די לעצטע וואך איז דעמאלט איז דאס כאילו ווי מען האט שוין די גאנצע וואך, ממילא איז שוין מצד אידן בשעת איז געקומען דער בחודש השלישי, און אין דעם חודש השלישי איז געווען גענוג אז זאל זיין דער ערשטער טאג פון אים, וואס דאס איז מ"ד, געווען פון ספירת העומר ווי מ'האט געציילט אין די ספירה נעכטן און ס'איז נמשך געווארן ביז די ספירה פון היינטיגן ספירה, כמובן וגם פשוט איז אט דעמאלט איז שוין געווען איז געווארן דער ענין פון ביום הזה, און דער טעם פארוואס ראש חודש ווערט אזוי אנגערופן דערפאר וואס דעמאלט ווערט זיך דער מולד הלבנה אין אן אמת'ן, מציאות הלבנה איז דאך דא די גאנצע זמן כל ימי החודש און אפילו ווען זי איז בתכלית ההעלם, אבער דאס וואס מ'קאן אויף די לבנה זאגן הזה וואס דאס איז פארבונדן א מראה באצבעו ואומר זה דארף מען האבן על כל פנים דער מולד הלבנה, און וויבאלד אז דאס איז פארבונדן מיט תכלית השלימות לפני זה, כדי דער מולד הלבנה מחדש זאל זיין בתכלית השלימות, אט דערפאר איז דאס גלייך ביי דער ערשטער נקודה וואס קומט לאחרי העבודה פון מולד הלבנה שלפני זה, און אויך די עבודה וואס פאר דערויף ביז דעם חודש שלפני זה וכו', אט דעמאלט ווערט

וואס דאס איז דער לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וואס מצד עצמו איז דאס וויבאלד אז מען האט די מצרים די מיצרים וגבולים פון דעם גוף און פון גשמיות העולם בכלל, איז דאך דאס מונע ומעכב אז זאל זיין א ענין למעלה מהגבלה, ממדידה והגבלה, על אחת כמה וכמה א ענין פון אור אמיתי, און כדי עס זאל זיין דער צאת בני ישראל מארץ מצרים דארף מען האבן דעם ענין פון עוז ותושיה, וואס דאס אין עוז אלא תורה, און זי ווערט אויכעט אנגערופן בשם תושיה, ווארום זי נותנת עוז צו א אידן, און אויכעט תושיה פון די עניינים וואס זיי האלטן אדער מאכן שווערער ביי א אידן דורך פירן זיין עבודה האמורה דורך דערויף וואס ער האט דעם ענין פון תורה וויאזוי קען תורה אין דערויף אויפטון דערפאר וואס בנתינת התורה האט מען גלייך געזאגט וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר ער שטעלט זיך אפ אין מאמר, ווי פאסט דא דער ווארט לאמר? בכל מקום בתורה אז מען זאגט לאמר איז כדי דאס דאס איבערגעבן צו א צווייטן וואס ער אליין האט עס ניט געהערט, בשעת וידבר אלקים את כל הדברים האלה איז דאך אט דעמאלט געווען אלע נשמות שבגופים

לאמיתותם של ענינים ביז וואנעט כלל דאס דארף אויסגעדרוקט ווערן אויכעט בגלוי אז ער שטייט באמת באימה וביראה וברתת ובזיעה און מען זאגט גלייך אז פארוואס שטייט ער אזוי דערפאר אז לאמיתותו של ענין איז דאס פונקט ווי ס'איז געווען להלן אט אזוי איז אויכעט בכל פעם ובכל מקום ובכל זמן וואס א איד זאגט תורה ווערט ער דער ענין פון לאמר, ער איז זוכה אז ער זאגט ופי יגיד יגיד וימשיך תהילתך, ער איז מגלה און ממשיך אז ס'קומט ארויס על דרך ווי מ'זאגט ביי משה רבינו שכינה מדברת מתוך גרונו, אבער דאס איז די שכינה אליין גערעדט, ממילא איז דאך פארשטאנדיג פארוואס ס'דארף זיין באימה וביראה,

נאר מען זאגט איבער מער ניט ווי מגלה און ממשיך. איז וואלט געווען א גלייכע זאך אז יעדער זאל על כל פנים אנהייבן לערנען אט דעם מאמר אין תורה אור, און נאך היינט ביינאכט על אחת כמה וכמה להמשיך לאחרי זה, און אויכעט אט די אלע וואס הערן דאס יעדער וואו ער געפינט זיך במקומו.